שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס.

זענען אסאך מער אנזעעוודיג אין דעם ערשטן פעריאד, נאר תמיד איז ביי אים געבליבן אט די ליידנשאפט פאר שפראך און פאר זיין שפראך, די אידישע שפראך, עקספערימענטירן, דאס איבערברעכן ווערטער, צעטיילן און איבערבויען און צעשמעלצן און איבערפורעמען. וואס איז אזא רייכע קאמפאנענט פון זיין שאפן. איך וויל באטאנען נאך איין וויכטיגע אספעקט פון גלאטשטיינ'ס שאפן, און איך וויל דאס זאגן מיטן גרעסטן דרך-ארץ, איך האף אז דאס איז נישט קיין טראפארעט, גלאטשטיין איז נישט נאר געווען א פאעט, ער איז געווען א הארעפאשניק פון דער ליטעראטור, ווי איך זאג, ער האט געהאט א וויזיע פון א ליטעראטור ווי א משפחה און א בנין וואס מען דארף בויען, און ער האט געבויט, און ער האט געהארעוועט, ער האט געהארעוועט אויף זיך, און ער האט געפאדערט פון אנדערע אז מען זאל נישט צושטעלן קיין גרייטע סחורה, קיין פארטיגע טאנדעטע סחורה. און דאס איז אינטערעסאנט, ער האט אנגעהויבן מיט פראזע, מיט דערציילונגען, און ער איז אוועק אין די פאעזיע. אבער אין די ערשטע יארן פון זיין שאפן האט ער געהאט א פראבלעם, א מענטשליכע פראבלעם פון פרנסה. ער האט חתונה געהאט אין די פריע צוואנציגער יארן און ער האט זיך גענומען צו אידישע לערעריי, און צוליב פארשידענע סיבות איז אים נישט געגאנגען און ער איז געווארן א זשורנאליסט. פריער אין די צייטונג, נישט אזא באקאנטע צייטונג היינט, ס'איז שוין פון לאנג אונטערגעגאנגען, אן אינטערעסאנטע צייטונג וואס מען וואלט געדארפט מאכן אן ערנסטע פארשערישע ארבעט וועגן איר, די נייע ווארהייט. ער איז געווען א מיטגליד אין די רעדאקציע, ער איז געווען א קאלומניסט, ער האט פובליקירט שבת'דיגע פעליטאנען. שפעטער ווען די צייטונג איז אונטערגעגאנגען אדער האט זיך צונויפגעשמאלצן מיטן מארגן זשורנאל איז ער געווארן א שטענדיגער מיטארבעטער אין מארגן זשורנאל פון נײַנצן זעקס און צוואַנציק יאר און ווען דער מארגן זשורנאל האט זיך פאראייניגט מיטן טאג אין די פריע פופציגער יארן איז ער אריבער אין טאג מארגן זשורנאל. אין מארגן זשורנאל האב איך שוין דערמאנט האט ער אפגעדרוקט מער ווי הונדערט דערציילונגען. שפעטער האט ער געהאט, איך האב געהאט דערמאנט זיין רובריק פראסט און פשוט, דאכט זיך מיר, כ'וועל נישט נאכזוכן איצט קיין סטאטיסטיק, העכער זעקס הונדערט ארטיקלען און אין תוך גענומען וואס איז געווען אזוי פאפולער און איז געווארן דער יאדער פון אזויפיל ביכער, אין תוך גענומען ארום ביכער מענטשן און זאכן, הונדערטער, יא, זעקס הונדערט ארטיקלען אין יענעם רובריק. און ער איז געווען א רעדאקטאר צייט פון אידישן קעמפער, און ער איז געווען דער רעדאקטאר פון פאלק און וועלט פון אידישן וועלט קאנגרעס. דאס איז זייער אינטערעסאנט, אפשר האט ער זיך פריער גענומען צו דעם צוליב פרנסה, נאר ס'איז געווארן אן אינטעגראלער וויכטיגער טייל פון זיין לעבן. פריער האט ער זיך געדרוקט, אדער אפשר קען מען זאגן זיך אויסבאהאלטן, אונטער פסעוודאנימען. ער האט זיך געדרוקט אונטערן נאמען איצקוס. זיין טאטע איציק, יוד יונגמאן, יוטע יונגמאן איז געווען זיין מאמע'ס מעדל'ישער נאמען, און אנדערע נאך זיי אויך. ביז אין נײַנצן אַכט און דרײַסיק האט אים דוד מעקלער, דער רעדאקטאר פון מארגן זשורנאל, האט געפאדערט פון אים אז ער זאל אוועקווארפן די פסעוודאנימען און ער זאל זיך דרוקן אונטערן נאמען יעקב גלאטשטיין, און גלאטשטיין דערציילט אז ער איז דאנקבאר געווען מעקלער'ן. ווייל דאס איז געווארן א טייל פון זיין לעבן און נישט סתם אן ארבעט וואס מען האט ארויפגעצווינגן אויף אים. מיט יארן שפעטער, אין אן אינטערוויו מיט יעקב פת, האט ער דערמאנט, דער שרייבער האט נישט קיין צוויי קעשענעס פאר זיינע באזונדערע ווערק, איין קעשענע פאר שרייבן אויף געזעלשאפטליכע טעמעס און א צווייטע קעשענע אויף פאעזיע. ס'מוז ביי א שרייבער זיין נאר איין קעשענע. איז א שרייבער, אויב ער איז, אפילו אויב ער איז א פאעט, מוז ער זיין צוגעבונדן צו דער וואר און אריינגעטון אין די קאמפן פון די געזעלשאפט און מיט אידעאלאגיעס און אזוי ווייטער. זייער אינטערעסאנט אין פארגלייך מיטן צוגאנג פון די יונגע וואס האבן געווייכט פון דער פרעסע, צוליב פארשטענדליכע טעמים, נאר ווי א באטייליגטער איד, גלאטשטיינס אן אויסדרוק פון א ליד, איז ער אריינגעוואקסן אין דער ארבעט און דאס איז געווארן, דאס האט פאר אים געהאט א באטייט און ס'איז נישט סתם געווען קיין מעכאנישע קיין מעכאנישע ארבעט. כ'האב געזאגט אז ס'איז אמת אז כאטש איך זעה אן אנטוויקלונג און פעדעם פון המשך פונעם סאמע אנהייב ביזן סאמע סוף, קען מען צוטיילן זיין שאפן אין צוויי טיילן, די מער עקספערימענטאלע יארן, די צוואנציגער ביז די מיטל דרייסיגער, און נאכדעם איז דא אן ענדערונג, ספעציעל שטארק פילט מען דעם אנוואקסנדיקן, דעם אנקומענדיקן חורבן. און ווי אזוי פארשטייט מען דאס? איך מיין אז מען קען דאס זייער גוט באנעמען מיט א, כ'געוואלט זאגן א פסוק, עס קלינגט ווי א פסוק, מיט א פערז פון גלאנץ לעיעלעסעס א ליד. ווי ער שרייבט, און געדענקט, דאס איז דער זעלביגער גלאנץ לעיעלעס וואס האט געבראכן די צוימען וואס האט אריינגעפירט דעם פרייען פערז אין דער אידישער פאעזיע, און לעיעלעס שרייבט, ווען קיין גרעניץ איז נישטא פאר די יסורים, ווייטיק אויס א סייג פון שטרענג געצוימטן פארעם. און דאס פילט מען, דאס פילט מען אין גלאטשטיין. אבער. ס'איז צו פשוט, אסאך ווייזן אן אויפן בארימט ליד א גוטע נאכט וועלט, נײַנצן אַכט און דרײַסיק, און זאגן דא איז דער ווענדפונקט אין זיין שרייבן. מ'זעהט אסאך פריער, ווי איך זאג, פון נײַנצן נײַנצן, פון זיין ערשט ליד אן, און פון די פריע צוואנציגער יארן, ווי ער שרייבט א ליד ווי ער קומט אהיים אין זיין בראונסטאון אדער טענעמענט הויז אין הארלעם, און. דער סטראָזש, װאָס אַ פֿרױ, אַ פּאָלקע, און װי ער שרײַבט, דער שׂונא װאױנט בײַ מיר אונטערן דאַך, און װי אַ ייִד, װי ער קען זיך נישט קײן עצה געבן, ער איז פֿאַרטריבן געװאָרן פֿון זײַן הײמלאַנד און װאָס פֿאַר באַדײַט ס'האָט פֿאַר אים פּױלן, און די אָרעמע פֿרױ, װאָס האָרעװעט, און װי אַזױ דאַרף ער זיך באַציִען צו איר? ס'איז דאָ אַנדערע לידער אין די צװאַנציקער יאָרן, הלוואי וואלט איך געהאט מער צייט וואלט איך געוואלט געבן לענגערע ציטאטן, נאר מען זעט כסדר אויב מען ליינט די טעקסטן טעקסט נאך טעקסט זעט מען ווי עס שיילט זיך אויס כסדר און בהדרגהדיג די פראבלעם פון איד. גלאטשטיין האט רעאגירט אויף אנדערע שאפערס פון דער יידישער ליטעראטור, כאטש ער האט אנגעהויבן ווי אן אינזיכיסט און ער האט געוואלט גראבן אין דער טיף אין זיך, האט ער געפילט זיין שייכות, זיין קרובישאפט מיט שאפערס פון דער יידישער ליטעראטור. איך וויל נאר דערמאנען זיין ליד פון די צוואנציגער יארן, משה לייב'ס קול. א פרעכטיג ליד, ווי ער האט נאר נישט נאר די פיגור פון משה לייב האלפערן און די ראלע פון משה לייב האלפערן אין דער יידישער ליטעראטור, אין דער פאעזיע, נאר משה. ווי א סימבאל פונעם אמעריקאנער אידישן לעבן און וואס ווערט פון אידישקייט אין אמעריקע. שפעטער האט ער אויך געשריבן צו משה לייב האלפערנס יארצייט זייער א וויכטיג ליד, און פון יענעם פעריאד שטאמט אויך דאס זייער א טשיקאווע ליד שאמער, וואס איז א צושטייער אין דער רעהאביליטאציע פון שאמערן. ווי ער באַזינגט דעם עלטער-פֿעטער פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור, און נישט אין אַזעלכע נעגאַטיווע טערמינען, נישט אין גײַסט פֿון שלום-עליכמס שאָמערס משפּט. גלאַטשטיין. זעהט אין שאמער'ן אן עלטער פעטער, ער זעהט א קרובה'שאפט, ווייל פונקט ווי שאמער האט ער געווייכט פון דעם נאטוראליזם פון דער וואר אליין, ער האט געוואלט פארשענערן, ער האט געוואלט ענדערן דאס לעבן, אדער אויב נישט קענען ענדערן דאס לעבן, ארומשלייערן מיט א שלייער פון שיינקייט, פון דיסטאנץ.

אויף גרילצנדיגן ענגליש אין די אויטאמאבילן און אין בענקן נאך די צייט ווען שאמער איז געווען א נייטיגקייט אין אידישן לעבן און היינט דארף מען אפילו נישט אזעלכע, ס'איז גאר אוועק אויף אנדערע אויף אנדערע וועגן. איך האב שוין דערמאנט די. וויכטיגקייט פון שפראך און עקספערימענטאלישקייט, און איך וויל נאר דערמאנען דאס בארימטע ליד זינג לאדינא וואס גלאנץ-לעיעלעס האט באצייכנט ווי א לויבגעזאנג צו אידיש, און צו זיך דערנענטערן צו איד. ס'אינטערעסאנט ווי גלאטשטיין האט געדארפט נוצן עטליכע מאסקעס. פערסאנעס אין דער ליטעראטור, און איידער ער האט געשריבן א גוטע נאכט וועלט האט איר דאס זייער א וויכטיג א וויכטיגע ציקל לידער פאעמע יאסל לאקש פון כעלם וואו דורך דער געשטאלט פרואווט ער איבערשאצן זיין צוגאנג צו אידיש לעבן און צו אידישקייט. און איר האט נאך אזעלכע לידער, ספעציעל אין ציקל דעם בראצלאווער צו זיין סופר, איך מיין אז די ליינערס האבן א גרויסן טעות וואס מיינען אז גלאטשטיין האט אונז געוואלט געבן דעם היסטארישן ר' נחמן בראצלאווער. די לידער קען מען נאר פארשטיין אין דער טיף ווען מען קען פארשטיין זייער ארט אין גלאטשטיין'ס שאפן, ווען מען פארשטייט די מאסקע, די פערסאנע פון ר' נחמן. וואס פאר א געלעגנהייט דאס האט געגעבן גלאטשטיינען זיך דורכצוטראכטן וועגן דער פראבלעם פון זיין אידישקייט, אין געשטאלט פון א פיגור וואס איז געווען באליבט, וואס איז געווען נאנט זיינע ליינערס. איז איידער מיר קומען צו צו א גוטע נאכט וועלט האט איר קלארע סימנים פון גלאטשטיין'ס אידישקייט. א גוטע נאכט וועלט, איך וויל עפעס דערמאנען וועגן דעם. איך בין זיכער דא ס'דא אסאך מענטשן דא אין זאל וואס געדענקן דאס ליד ווען גלאטשטיין האט דאס פובליקירט, און געדענקן אז דאס ליד האט ארויסגערופן א כוואליע ענטפערס. העכער צוויי הונדערט ארטיקלען האט מען דעמאלט געשריבן וועגן ליד. און איר דארפט געדענקן אז לייוויק האט אים זייער שטארק קריטיקירט ווען ער האט געזאגט, נישט די וועלט שיקט דעם איד צוריק אין געטא נאר ער אליין שפאנט צוריק אויפן אייגענעם באראט, טוט אן די געלע לאטע און אזוי ווייטער, און האט גערעדט וועגן צוריק גיין צו זיינע גמרות, צו די סוגיות די הארבע, צו סווארבע און אזוי ווייטער, און לייוויק האט אים ארויסגערופן און האט געזאגט אז ווי קען מען רעדן. אין אזא טאן וועגן דער מסורה'דיגע אידישקייט, זאל ער באווייזן אויב ער מיינט טאקע. גלאטשטיין איז דאך נישט געווען ביזן סאמע סוף, אלע ווייסן ער האט עס נישט באהאלטן קיין שומר מצוות, אבער איך מיין אז די וואס האבן קריטיקירט דאס ליד אויף אזא אופן האבן נישט גוט אויסגעטייטשט גלאטשטיינען, און צוריק אין געטא דארף מען נישט פארשטיין אזוי אין א געאגראפיש אין געאגראפישן זינען, און צוריק. צו די גמרות צו סווארבע דארף מען נישט פארשטיין אזוי אות באות'יג, נאר ווי א מעטאפאר פונעם גאנצן אידישן לעבן, צוריקגיין צו צו די ד' אמות פונעם אידישן לעבן אין זיין גאנצקייט, און נישט סתם די אידישע פרומקייט. איר געדענקט ווי ער זאגט צוריק צום חוב, צום גערעכט. צום טיפן מיין, איך מיין, דא האט איר דעם מעטאפארישן זינען. און דא קומט שוין דער גלאטשטיין וואס איז געווארן, וואס האט גערעדט אסאך שטארקער צום עולם און צו דער אידישער ליטעראטור־קריטיק. דא האט איר דער נאציאנאלע דיכטער, נאר א דיכטער וואס וואקסט ארויס פון זיינע איבערלעבונגען און פון זיינע אייגענע עקספערימענטן און פון זיינע אייגענע זוכענישן. גלאטשטיין האט אנגעהויבן איינצוזען להיפוך די צוואנציגער ביז די מיטל דרייסיגער יארן ווי ער האט געמיינט אז מען טאטירט אים ווי א יחיד, אז די געפאר איז די געפאר פון דעם מאדערנעם מענטשן אין דער וועלט, און אז ער קען באנעמען די פראבלעם און איבערגעבן די פראבלעם דורך דער פאעזיע מיט אזעלכע קאסמאפאליטישע מיטלען, מיט אוניווערסאלע מיטלען. נאר ער האט אנגעהויבן צו באנעמען נאך א טיפערן תהום, א תהום נישט צווישן יחיד און כלל, נאר א שרעקליכן תהום צווישן איד און נישט איד. איר געדענקט נײַנצן נײַנצן, נאר ווען גלאטשטיין האט רעאגירט אויפן אנקומעדיגן חורבן אין נאך א ליד איז דאס געווען לתרצ"ט, תו ריש צדיק טית. דאס אידישע יאר עקוויוועלענט פון נײַנצן אַכט און דרײַסיק נײַנצן נײַן און דרײַסיק, ווי ער האט שוין בולט געוויזן זיין לייענער אז ער רעדט נישט סתם וועגן וועלט געשעענישן, נאר ער רעדט וועגן אן ענין וואס רירט אן איין פאלק, א פאלק וואס איז.

באזיגטע. זיי זענען רעבעלן, אינטערעסאנט שיני מייק א גענגסטער, לוטער באודי נאך א קרימינאל, וואס רעבעלירן קעגן דער געזעלשאפט און זיי ווערן אומגעברענגט פון דער געזעלשאפט, און נאכדעם א ציקל וואס הייבט זיך אן אין מיטל דרייסיגער יארן ווי ער זעהט דאס איז נישט סתם יחיד קעגן כלל נאר דאס אידישע פאלק וואס שטייט אין קאן. א פאלק קעגן דער וועלט, קעגן א וועלט וואס קוקט זיך צו, די שוואכע, ווי זאגט ער, שלאבערדיגע דעמאקראטיע מיט אירע קאמפרעסן. גלאטשטיין האט נישט מוותר געווען אויף זיין עקספערימענטאלישקייט און אויף זיין זוכן אין זיך, אפילו ווען ער איז שפעטער אוועק פון דעם מאניפעסט, פון דער ריכטונג פון אין זיך. און דאס איז אויך זייער אינטערעסאנט ווען איך רעד וועגן דער באלאנסירטקייט פון דער גרופע, צווישן אלע זייערע פונקטן וואס זיי האבן געוואלט, קאליידאסקאפישקייט, נייטראליזירטער אויסלייג, אנווענדן דעם פרוידיאנישן מעטאד און אזוי ווייטער, האבן זיי געהאט א לעצטן פונקט, זייער א וויכטיגן, טאמער וועט אונזער שרייבן זיך בייטן. וועלן מיר בייטן די פראגראם. זייער גוט, זיי האבן זיך באווארנט מיט אזא קניפ און שלייף, עס הייסט אזא אפן געלאזט די טיר זאלן זיך קענען אויסדרייען. נאר גלאטשטיין האט מיטגענומען מיט זיך זייער אסאך, און ער האט נישט געוואלט מוותר זיין אויף זיין עקספערימענטאלישקייט און אויף זיין גראבן אין זיך. איך וויל ציטירן פון א ליד טאקע פון די חורבן יארן ווען ער איז אויסגעוואקסן ווי דער נאציאנאלער פאעט. האסט זיי אנטקעגן געטראגן גאנצע קוישן קלארקייט, דיין וואלדיג געמיט איז נאך איצט פארפלאנטערט, אבער אפילו דו אליין קומסט דארט נישט אריין, האסט מורא פאר דיין איינזאמקייט. און אין נאך א ליד האט ער זיך אליין אנגעקלאגט, ביסטו דער טרויער מארשאלעק, דער אפלאדירטער קלאגער, דער פארזאגער פון א גאנצער עדה שטומע לעפצן. ס'איז נאך געווען אין אים א דראנג צוריקצוקומען. כאטש ער האט אנגענומען דאס נאציאנאלע אחריות פון א מקונן און פון א פאראייביגער פון דער וועלט וואס איז פארשניטן געווארן, נאר ס'איז נאך אלץ געווען אין אים א דראנג צום סאמע סוף פון זיין לעבן, צוריקגעקומען אין זיינע ווערטער צו דעם פארצווייגטן מאכיגן פלאנטער. און ס'איז אינטערעסאנט אז ווען ער רעדט וועגן זיינע אינטימסטע געפילן איז דאס אין טערמינען פון דער נאטור. און אויב איר וועט ווידער איבערליינען דעם ציקל ר' נחמן בראצלאווער צו זיין סוחר, סופר, אנטשולדיגט, וועט איר זען ווי וויכטיג ס'איז די נאטור אין יענע לידער, און ווען איר וועט ווידער איבערליינען יאסל לאקש פון כעלעם, וועט איר זען וואס פאר א שטארקע ראלע ס'שפילט די נאטור. ער פירט א דיאלאג מיט זיך, אין זיך, און ער קלאגט זיך אליין אן, ניין?

אין נאך א ליד, טאקע אין א זאמלונג וועגן חורבן, אין די געדענק לידער איז ער זיך מתוודה, אדער דער נאראטאר, און איך מיין אז מ'קען אננעמען אז דא רעדט גלאטשטיין, איז ער זיך מתוודה, אייביג האב איך געבענקט נאך פעטיטע מינוטן, שטילע אייגענע, נאך קליינע לידער. און אין זעלביגן ליד זאגט ער אז אידישע פאעטן זענען, אין זיינער א נעאלאגיזם, א ווארטשפיל, דאכט זיך מיר זייער א געלונגענער, אידישע פאעטן זענען פארפאלקט געווארן, יא, פארפאלקט מיט א ק', נישט מיט קיין ג'. פארפאלקט געווארן, און דא האט איר א צווייפאכיגע טראגעדיע, נישט נאר פון א יחידישן שאפער, נאר פון א ליטעראטור, נישט נאר דעם אומבאשרייבליכן אומגליק וואס איז אונז געשען, וואס מ'האט געמוזט פאראייביגן, ווי ער שרייבט, גלאטשטיין, נעם א פנקס און פארשרייב. נאר צוליב אזא טראגעדיע האט מען געמוזט צוקומען צום פאלקס ליינער און מ'האט געמוזט רעדן אין, מיט זיינע ווערטער, און זעט אויס מ'האט געמוזט מוותר זיין אויף געוויסע קינסטלערישע מיטלען וואס זענען גלאטשטיינען געווען אזוי נאענט און טייער. אפילו אין זיין גראנדיעזן נאציאנאלן אויפטו. פֿון פֿאַראײביקן, פֿון עסטעטיש-קינסטלעריש פֿאַראײביקן זײַן הײליקע שטאָט, װי ער שרײַבט, די הײליקע שטאָט לובלין. פֿאַרהײליקן, פֿאַראײביקן דאָס פֿאַרשניטענע ייִדישע לעבן, איז דאָס געװען פֿאַרבונדן מיט זײַן ליבלינג-טעמאַטיק פֿון סאַמע אָנהײב אָן, פֿון טירטלטױבן. װי אַזױ די ערשטע איבערלעבונגען זענען געבליבן זײער חותם און װי אַזױ צוריקצוברענגען די דאָזיקע איבערלעבונגען צום לײענער, צום לעבן, צו דער ליטעראַטור. אין א ליד וואס הייסט צייט, אן אייביג אוניווערסאלע טעמע וואס איז אויך דא א טיף אידישע, דערמאנט זיך אין חדר אין די קינדער יארן, און ער רעדט אזוי דירעקט צום ליינער, אין דער שמועס שפראך, טאג טעגליכע רייד, און איך ציטיר, דערפילן וועט איר דעם הייוון פון קינדישער ווארעמער אייביגקייט, געוועקט פון זיכערן שלאף פון ערשט געעפנטע אויגן. אין א סעריע שניי געשניטן חורבן לידער האט אריינגענומען אין זיין חורבן זאמלונג כ'טו דערמאנען וואו זיין טאטע שפילט זייער א גרויסע ראלע אין יענע לידער, שרייבט ער, אויב שרייבן פאר דער אייביגקייט מיינט שרייבן ווי מ'וואלט אליין געווען אייביג, וואלט איך זיך פארלייגט אויף א קלייניגקייט ווידער און אבער אמאל וואלט איך צוריקגעקומען צום זעלביקן מעסטן צייט פון א דערוואקסענעם, די פרייד פון א טאג קינדהייט. ס'הייסט דער קינסטלער מוז באווייזן אן אוממעגליכקייט. אפשר קען מען רעקאנסטרואירן אן איבערלעבונג פון די קינדער יארן פון דער יוגנט. און ווי זאגט ער אין די אייגענע ווערטער, דורכטראכטן, דאס הייסט צוריקטראכטן קען מען, נאר צוריקלעבן קען מען נישט. ס'פארט איז דא דער אייביגער תהום צווישן איבערלעבונג און קונסט. יא, צו פשוט, עס איז א ליגן צו זאגן אז די קונסט איז א שפיגל פון לעבן, צו פשוט, אבער זיך ראנגלען מיט דעם פון איבערלעבונג, ביז דערמאנונג ביז ליד. איך האב דערמאנט די סעריע שניי געשניטן, און איך וויל טאקע ענדיגן מיט א ציטאט פון יענע סעריע. אויסגעמישט, איך וועל מוזן ציטירן פון אויסנווייניג. אין א וואונדערליך, אזא דין ליד, א דין סענסעטיוו ליד פון דערמאנונג וועגן זיין טאטן, פון א מאמענט פון אן איבערלעבונג, שניי געשניטן. דא ווי ער דערמאנט ער איז צוריק געקומען פון חדר א פראסטיגע נאכט, די הענטלעך זענען אים געווען פארפרוירן, און ער האט אנגענומען דעם טאטנ'ס ווארעמע האנט, ווי ער האט זיך אנגעווארעמט אין זיין טאטנ'ס הענט, און ער וויל דאס איבערגעבן. ער זאגט דארטן טאקע דורך צוריק טראכטן קען ער נאר צוריק גיין. דורך צופיל מדבריות און סמבטיון'ס, דורך צופיל חורבנות, ווייל זיין לעבן מעסט ער נישט סתם מיט דערמאנונגען, נאר מיט יעדער סטאדיע, מיט יעדן מאמענט וואס מוז ביי אים זיין פריש און אויפגעהיט, צופיל איז געשען מען זאל קענען צוריקגיין מיט אזא שארפקייט, מיט אזא. אינטערעסאנט, ער דערמאנט אין יענע סעריע לידער, ער זאגט פאר א קינד וואס א טאג און א נאכט זענען געווען גאנצע סעזאנען. וויפיל א קינד לעבט איבער אין איין טאג, ווי ער פילט עס, אבער דארטן ווי ער זוכט עפעס שלום צו מאכן, אויב מען קען זוכן א תיקון אין דעם אלץ, ווי א קינסטלער, ווי א יחיד, ווי א איד, האט ער געזאגט אין די שניי געשניטן, הלוואי, און איך צום באדויערן מוז איך דאס פאראפראזירן ווייל איך האב פארלוירן מיין ציטאט, נאר ער זאגט הלוואי זאגט ער זאל איך. געפינען עפעס אזוי דויערעוודיג ווי ס'איז דער שאטן פון מיין טאטן אויפן שניי. א פאראדאקס ווי א שאטן קען זיין דויערעוודיג. און גלאטשטיין האט געהאפט, מיר זעהן דורך זיין גאנצן שאפן ווי ער האט געשטרעבט און ער האט זיך געראנגלט זיך צו פארזיכערן די דאזיגע דויערעוודיגקייט אין זיין שפראך, אין זיין שאפן, אין זיין ליטעראטור, און ער האט עס אלץ געזען ווי מען האט עס פארניכט, ווי מען האט עס אומגעברענגט. שרעקליך. אין זיין לעצטע זאמלונג וואס איז ארויס הארט פאר זיין טויט, איך געדענק נישט איצט צו ער האט טאקע געהאט דאס בוך אין זיינע הענט איידער ער איז געשטארבן, אנטשולדיגט, געזאנגען פון רעכטס צו לינקס, איך זאג, ווי ער האט דורכגעמאכט די אלע סטאדיעס, וואס ער האט דורכגעמאכט זיין אנטוויקלונג, פון זיך קאנצענטרירן צווישן דעם תהום, אויפן תהום צווישן יחיד און כלל, ביזן תהום צווישן ישראל בין העמים, צווישן אידן און די פעלקער. און ער האט זיך געראנגלט מיט דעם און מיט די אלע קאנסעקווענצן פון דעם, אז זיין שטיקל אייביגקייט וועט אונטערגיין מיט זיינע לייענערס וואס מ'האט אומגעברענגט. און ווי אזוי ווי טרויעריג ס'האט אויסגעזען זעהט אויס דער מצב פון זיין ליטעראטור וואס ער האט אויסגעקליבן צו שאפן אין איר. וואס האט ער געטוהן אין יענער זאמלונג, די לעצטע אייגענע זאמלונג וואס ער האט געמאכט? ער האט אריינגעגעבן די ערשטע דריי לידער וואס איך האב דערמאנט, נײַנצן נײַנצן, אין רויך, און טירטל-טויבן. ערגעץ אין די חורבן לידער זאגט גלאטשטיין אז ער האט זיך מייאש געווען, ער האט געהאפט אז ער וועט געבן א תיקון אין דער ליטעראטור דעם חורבן, אז ער וועט פאראייביגן די וועלט וואס מ'האט אומגעברענגט. נאר ער האט געספק'ט אין דעם, ער האט געזאגט עס זעהט אויס אז נישט מער ווי א דור, א דור פון ליבשאפט קען עס געדויערן, ס'הייסט אז נאר די מענטשן וואס זענען געווען א טייל פון יענער וועלט, וואס האבן געלעבט מיטן לעבן פון יענער וועלט, וואס זענען געווען ביין פון איר ביין און פלייש פון איר פלייש, נאר זיי וועלן קענען געדענקן אזוי ווי זיינע לידער. און נאך דעם אטאם איז ער האט שוין זעהט אויס ער האט זיך ער האט זיך מייאש געווען אין אייביגקייטן אין שאטן פון זיין טאטן האט ער אוועקגעשטעלט די דריי לידער זיינע סאמע ערשטע אפשר האט ער געהאפט אז ער וועט פארזיכערן זיין ליטערארישע אייביגקייט אין דעם אייביגן אין דעם אייגענעם שאטן ס'הייסט אין קרייז פון זיין אייגן שאפן, פון זיין אייגענעם שאפן, פון זיין אייגענעם דערגרייך, אין קרייז, מען מוז צוגעבן, אין קרייז פון זיין ליטעראטור וואס ער האט אויסגעקליבן, פון דעם בנין וואס ער האט זיך געהייליגט. כ'האב אנגעהויבן מיט אן אנעקדאט, גלאטשטיינס אן אנעקדאט, וועגן אים און וועגן אדענען. מיין פערזענליכע מיינונג מיין איך אז גלאטשטיין שטייט קינסטלעריש העכער פון אדען, און איך האף אז די ליינערס, נישט די ליינער, נישט נאר די ליינערס פון היינט, נאר די ליינערס פון מארגן, וועלן טאקע פארזיכערן זיין אייביגקייט אין א ליטעראטור וואס לעבט און וועט לעבן. א שיינעם דאנק אייך. איך האב אייך ווי איר האט געזאגט געזען אז איך האב געשטעלט אזא קאנטראסט, יעקב גלאטשטיין דער. פאעט פון אין זיך און דער פאעט פון פאלק. אסאך פון מיינע ציטאטן האב איך גענומען פון, טאקע גאנצע לידער האב איך גענומען פון זיין ערשטן פעריאד, דער פאעט פון זיך. איצט וואלט איך געוואלט בעטן רבקה אויגנפעלד זאל ארויפקומען און אונז מהנה זיין מיט עטליכע מוסטערן פון גלאטשטיין דער פאעט פון פאלק.
ס'איז מיר געווען זייער שווער צו באשליסן אין וועלכן סדר צו ליינען די לידער ווייל כ'האב נישט געוואוסט וואס פאר א שטימונג זאל זיין די לעצטע, אבער איר וועט אדער יא מסכים זיין אדער נישט מסכים זיין מיטן סדר. דאס ערשטע ליד, די אלע לידער זענען פון בוך פון מיין גאנצער מי. דאס ערשטע ליד הייסט הבה לאמיר. לאמיר זיך ארומווארענען מיט א שטיקל פארקן. נישט קיין געטא חלילה, נאר אזוי, א שטילע וואנט. לאמיר זיך אוועקזעצן צווישן זיך. און מיט פארשטאנד אויסטראכטן ווי צו שטארקן אונזערע אפגעשוואכטע הענט. דאס דערוויילעכץ אונזערס ווי א סוכה צונויפגעשלאגן, צעפאלט. ס'איז אלץ צעהויקערט, אפגעטראגן און אלט. מיר ווילן נאך נישט איינשלאפן, מיט גוואלד נעמט מען אונז פארוויגן. הבה לאמיר זיך אן עצה געבן.

דו אידישער דיכטער וואס ביסט געווארן די בין און שטעלסט צו דעם האניג מארגארין וואס איז מוציא מיט געזאנג. נישט מער ווי א משורר ביסטו וואס איז יוצא פאר זיך מיט אן אמן אין כאר פון אונטערגאנג. מיר האבן זיך צופיל פארלאזט אויפן זיכרון ביז ס'האט טראפנווייז פון אונז אלץ אויסגעדענקט. איצט זײַנען מיר פֿאַרבענקט נאָך אַ זמרל, נאָך אַ גראַם, נאָך אַן אױסגעװעפּטן טעם. אַרום אונדזערע קעפּ דרײען מיר אַלע אַ כּפּרה-האָן, אָבער דער געפּרעפּלטער תּוכן גײט אונדז מער נישט אָן. בענקשאַפֿט-ייִדישקײט איז אַ װיגליד פֿאַר זקנים, װאָס טשעקײַען אײַנגעװײקטע חלה.

אדער גיב כאטש א ווארף אביסל האבער פאר די מאגערע פערד. ס'ווערט פינסטערער די טויטקייט פון דארף. א גרויזאמע שטילקייט באפאלט די אידישע בערד און איינער אין אנדערנ'ס אויגן דערזעט ווי ס'שוידערט אויף מיט שרעק א געבעט אז ס'וועט קומען דער טויט זאל איך נאר נישט בלייבן דער לעבעדיגער איינער פארזעה מיך נישט

און כאטש אלץ איז שיין געדרוקט, זענען די אותיות פארצוקט און נאך גרעסערע פארדרוסן ווי אפגעריבענע טויזנט יאריגע פאפירוסן. אויבנאויף זעט אלץ אויס קלאר און פארשטייאיש, אט ווערט מיר ליכטיג אין די אויגן. סדאכט זיך ס'איז נישט שווער, ס'איז ענליך אפילו אויף אידיש, העברעאיש. ס'גיבט א בליץ אויף, א היימישער טרער, א שמייכל.

ווי איר אנטלויפט פון אייער זיידן.
א דאנק אייך רבקה, און א דאנק אייך פראפעסאר ארנשטיין, איך מיין אז אז מיר האבן זיך אביסל געלערנט פון, נישט נישט אביסל נאר אסאך געלערנט פון פראפעסאר ארנשטיינ'ס רעדע. איידער איר גייט אוועק האב איך אן אנאנס, אז דאנערשטאג דעם זיבעטן מאי וועט פארקומען אן אוונט צו די שלושים פון יעקב גראסמאן, דעם זעקסטן? דאנערשטאג? דאנערשטאג? דעם זעקסטן. וויפיל אזייגער? אכט אזייגער, איר ווייסט בעסער פאר איך. גוט. מיט דעם וויל איך שליסן דעם אוונט און נאכאמאל דאנקן אייך דאנקן פראפעסאר ארנשטיין פאר די רעדע.